העלא, א גוטן ערב שבת. די וואך איז פרשת, איי האופ איטס ווארקינג קארעקטלי, די וואך איז פרשת ויקהל פקודי פרה. און איך גיי מעינלי רעדן מיט די, מיט די, וויאזוי הייסט עס, מיט די גלעזער פון פרשת פרה. איך ווייס אז ס'איז טייערינג אביסל ווייל צוויי מאל א יאר רעדט מען וועגן חוקת התורה און וועגן די אלע ענינים. פאר עכט מ'קען רעדן וועגן דעם א גאנצע יאר סאו דאזענט רילי מעטער און מעינלי ביקאוז ויקהל פקודי איז נישט דא אזויפיל וואס צו טוהן סאו פרה איז דא מער וואס צו רעדן וועגן און אויך איך וויל פארציילן אין די מעשה פון די פון די יאר ווי איך האלט דא און כ'האב שוין אסאך אסאך פאר מאל גערעדט וועגן פרה אין דיפרענט וועיס באט איך האב עפעס א נייע נייע ענגעל.

מען הייבט אן פון ווען איז דא פרשת פרה און די ארדער פון אלע ארבע פרשיות לויפט מען די און מען גייט צו ספר ויקרא און ויקרא איז א אסאך מאל קוקט עס אן אלס א מער טרוקענע ספר אבער איך מיין אין אנדערע ווערטער איז נישט מער טרוקן באט מען דארף זאגן מער ווי אזוי זאגט מען מער פעיגן מער מיטיקל, מער א פלעיטן קרבנות וואס איז עפעס אזא מין מיסטישע זאך, ס'נישט קיין זאכן וואס אונז, ס'דא לעוועלס פון זאכן וואס אונז פארשטייען וואס עס כאילו מאכט סענס צו אונז, אזוי ווי ימים טובים, איך מיין אז ס'איז זייער אסאך ענליך צו פסח, אטליסט פאר מיך, פסח איז די מערסטע יום טוב וואס איך. כ'פארשטיי נישט אפשר אאממ איי דאנט קנאו איך ווייס אפשר מאכט נישט סענס וואס איך זאג ווייל אלעס מאכט סענס אויף די זעלבע וועג באט חנוכה פורים ס'איז זאכן וואס איך פארשטיי אקעי מ'איז פרייליך מ'צינדט לעכט ס'איז עפעס זאכן וואס איך פארשטיי און די גאנצע מצב פון פסח זעט מיך אויס אזוי ויקרא'דיג ס'איז עפעס אזוי איך ווייס נישט ס'איז צופיל זאכן וואס איך פארשטיי נישט צופיל זאכן וואס זענען נישט

שוין גערעדט וועגן דעם. אַמ נאָך דעם פּרה איז שוין אין גאַנצן אין גאַנצן שטייט בפֿירוש אַז מ'טאָר, מ'דאַרף עס נישט פֿאַרשטיין. און נאָך דעם איז דאָ פֿון דעם גייט מען צו החודש וואָס איז אַ נייע זאַך וואָס קען מסביר זיין וויאַזוי ס'גייט. און בעסיקלי אַ זאַך וואָס איך הייב אָן צו טראַכטן לעצטנס אַ סך אַלע מאָל ווען אונדז רעדן פֿון און לאָמיר זען ווי איך קען ווי אזוי איך קען דאָס זאָגן. פֿאַרשטיין אַ זאַך מיינט עס סובל צו זיין מיינט עס. צו צו וויאזוי הייסט עס מכיל זיין צו ענקאמפעסן צו עקסעפטן כ'האב געליינט איינער זאגט אז אסאך צייט א פראבלעם מיט חנה ארענט האט געזאגט אז זי האט א פראבלעם מיט אלע מיני און זי זאגט אז ס'דא זאכן וואס זענען שלעכט פאר מענטשן די האלאקאוסט איז געווען ביי איר די משל פאר דעס כ'ווייס נישט אויב ס'איז אזוי רעלעווענט היינט.

כ'קען פארשטיין סייענס, כ'קען פארשטיין לך לך, כ'קען פארשטיין בראשית, אקעי די וועלט איז באשאפן געווארן אפשר פארשטייט מען נישט פונקטליך וואס ס'מיינט אדער ס'שטימט נישט מיט די עוועלאשען צו וואטעווער אבער כ'פארשטיי וואס ער רעדט, כ'פארשטיי וואס די קשיא, כ'פארשטיי וואס דער תירוץ, איך פארשטיי וואס די פירכא, שמות, אקעי מ'מאכט גאולה, מ'מאכט גייט ארויס פון מצרים, די מעשה פארשטיי איך בערך, אבער די ברענגסט זאכן זאגסט מ'מאכט א משכון, אקעי מ'האט שוין מ'קען עס פארשטיין. ס'פיט אריין אין מיין וועלט, אנדערע ווערטער ווען איך זאג איך פארשטיי עפעס מיין איך אז ס'פיט אריין אין מיין וועלט, ס'האט א פלאץ, ס'האט א, ס'האט א פלאץ אין מיין מח די מושג, ס'האט א פלאץ אין מיין מח, ווען איך זאג פרה, סאמהאו ס'האט נישט קיין פלאץ אין מיין מח, ס'פיט נישט אריין, איך, ס'איז כאילו שלעכט, אין אנדערע ווערטער אויב שלעכט, אויב שלעכטע זאכן מיינען זאכן וואס אונז ווילן נישט פארשטיין, וואס אונז זאגן אז מ'טאר זיי נישט פארשטיין, אויב איינער זאגט דו ביסט איינער, אמאל וואס איינער איז צופיל צו גוט אין מלמד זכות, עפעס א רשע זאגט מען אים, הע הע, דו פארשטייסט עס פון צו גוט, זעט אויס עפעס, עפעס איז ראנג מיט דיך.

צדיק קען מיינען א צדיק, א מענטש א צדיק, און עס קען מיינען צדיק בדינו, דער וואס איז גערעכט, דער וואס איז גערעכט, ואם בינך יא אם בינך יא איז רשע, צדיק איז א צדיק וואס איז נישט רשע, זאגט די גמרא, עס מיינט נישט אז ער איז נישט קיין צדיק, סך הכל איז ער געווען גערעכט אין דער דין תורה, אדער מען האט אויסגעפונען אז ער איז גערעכט, עדים זענען געווען פאלש.

אזוי ווי איך זאג אז עמלק איז דאס רע שלמעלה מן הדעת, אז א זאך וואס איך פארשטיי נישט, כ'האב עס מסביר געווען אין די שיעור וועגן מחיית עמלק אין עברית, אז עמלק איז איז א מחדש פון רציחה, איז א מחדש פון שלעכטע זאכן, און איך פארשטיי אים נישט, ווייל ס'ליגט נישט אין מיין וועלט, אזוי ווי אזוי ווי די אלע דענקער וואס זאגן וועגן די האליקאסט, איך קען וואס וואס מיינט וואס איז עכט אזוי אנדערש וואס איז אזוי גרויסע זאך, איך פארשטיי איינער הרג'ט צען מענטשן, צוואנציג מענטשן, ער מאכט א מלחמה. האט א שכל, אקעי ער האט זיך צושלאגן ער האט געהארגעט אפאר צופיל מענטשן דאס איז שלעכט אבער דאס איז נישט דאס איז נישט תכלית השלעכט פארוואס דאס איז נישט תכלית השלעכט ווייל דאס איז נאך איך קען עס נאך פארשטיין ער אנדערע ווערטער מען קען עס נאך מצדיק זיין ס'איז נאך דא א הצדקה פאר דעם און אפשר איז נישט גערעכט אבער אין זיין צד לפי שיטתו איז עס מוצדק מען קען עס מצדיק זיין אבער דער היטלער ווען ער גייט הרג'ען זעקס מיליאן אידן ער פארדינט נישט גארנישט איינע פון די זאכן וואס זיי מוטשען זיך די חברה. איז צו צו למעשה צו פארדינען ס'איז מ'קען דאס טאקע זאגן אז אפשר ער מאכט ער האט דאך געקענט נעמען די אידן מאכן פאר א קנעכט אזוי ווי אסתר האט געזאגט אילו לעבדים וואלט עס געמאכט סענס ער וואלט אן געהאלטן ער פארדינט וואלט ער געקענט די וואר עפערטס וואלט עס וואלט געהאלפן ער וואלט געקענט בויען קארס מיט טענקס מיט שיפן איך ווייס וואס אבער ער נעמט זיי און ער ארבעט מיט זיי ביז זיי שטארבן אפילו אדער ער הרג'ט זיי גלייך איז דאך משוגע דאס מאכט דאך נישט קיין סענס און די סארט רשעות וואס מאכט נישט קיין סענס.

און דאס איז די שבת זכור וואס מ'פייפט מיט דעם, און יעצט. אקעי, קענסט יעצט ווייטער מאכן. יעצט שבת פרה, איך וויל אבער אביסל איבערדרייען די הבנה, די, ווייל ס'איז אביסל פראבלעמאטיק, ווייל ווען דו זאגסט אז די טיפסטע שלעכטע שלעכטסקייט, רע, מיינט נישט פארשטיין, קומט אויס אז נישט פארשטיין איז רע, און איך וויל נישט, איך וויל נישט מאכן די צווייטע זייט פון די שיטה אז נישט פארשטיין איז רע, ניין אדרבה איך וויל עס, איך וויל, איך וויל מ'זאל פארשטיין אז. דאס איז טאקע די ריזען פארוואס ס'האט מיר אזא אווערזשען, מענטשן האבן אזוי פיינט זאכן וואס זיי פארשטייען נישט ווייל ס'איז עכט, ס'איז עכט די זעלבע, די זעלבע בעיסיס, די זעלבע מהלך פון פון וואס אונז רופן רע, וואס אונז רופן וואס איך האב דא פיינט, וואס איך קען נישט סובל זיין, אבער עס איז דא דא א זאך וואס הייסט, וואס איז טאקע די די ענין פון פרשת פרה, וואס איז די סוד פון מטהר טמאים מטמא טהורים, מי יתן טהור מטמא לא אחד, און אויף אנדערע, די אנדערע, דאס איז איין פשט פארוואס ס'איז זאת חוקת התורה, פארוואס ס'איז א חוק. די אנדערע פשט איז ווייל ס'איז א נעשה בחוץ, עס איז ענליך צו די שעיר לעזאזל וואס מ'גייט ארויס אינדרויסן, דאס הייסט מ'איז זיך מתעסק מיט כוחות פון רע, מיט כוחות וואס זענען נישט אידיע. און וואס איך וויל, וואס איך וויל זאגן און אביסל איבערדרייען די זאך פון רע זיין די זאכן וואס מ'פארשטייט נישט און מ'וויל נישט פארשטיין, איז אז ס'איז דא דא א געוויסע טהרה אויך, ס'איז דא דא א געוויסע, ס'הייסט אזוי ווי איך זאג, כדי צו מאכן קרבנות, כדי אנצוגעווענען, עטליסט איך נעם אן איך גלייב אז אז די קרבנות האט עפעס א פשט אויב איך פארשטיי עס נישט איז פשט אז ס'איז דא דא עפעס א וועלט וואס איך בין נאכנישט אריינגעגאנגען אין דעם דאס איז א עולם וואס הייסט עולם הקרבנות אפשר דארף איך מתקן זיין אפשר פארשידענע זאכן אבער ס'דא אזא מין וועלט און לעצט יאר האב איך געשריבן א ווינקל וועגן דעם אויב מען קען אריינגיין אויב מען קען האבן א א הבנה מען קען זעהן די וועלט אזוי אין א מראה אין א חלום קען מען הייבט מען אן צו פארשטיין מיט אנדערע ווערטער ס'איז דא ערגעץ וואס איך דארף קענען אדורך אריינגיין אין די אין די סארט מין וועלט אין די סארט זאך וואס איז טאקע נישט עטליסט אין די פלאץ ווי איך האב געווען וואס איז טאקע נישט פארשטענדליך און עס איז טאקע שלעכט אז איך מוז איך מוז דורך גיין עפעס עפעס אזא מין מעשה וואס גייט זיך אנרופן אפשר לפחות פאר איין סארט מענטשן אדער וואס גייט זיך אביסל אנרופן אלס שלעכטע זאך און אזוי ווי פרה אזוי ווי איך גיי אדער פרה אזוי ווי איך גיי אריין צו די פלאץ פון סטרא אחרא און מ'גייט אריין אין א פלאץ פון די שדה על פני השדה אין די אין די פלאץ וואס איז נישט די בית המקדש וואס איז נישט די משכן ס'איז נישט די קדושה.

און ס'איז טאקע אזוי, און ס'איז טאקע ס'קאנעקט צו די זעלבע זאך וואס מען זאגט די אנדערע די אנדערע פשט אז די מיסטערי פון פרה איז די מטהר טמאים און מטמא טהורים ווייל די די סארט זאך א זאך וואס איז א זאך וואס איז אזוי ווי למעלה מדעת אבער וואס איך מיין למעלה מדעת איז אז איך קען נישט ענקאמפעסן אין מיין אין מיין דעת ווייל איך פארשטיי עס נישט סאו עס איז צו קענען עס איז טאקע מטמא טהורים ס'הייסט א נארמאלע מענטש וועט זאגן אזוי ווי איך האב געזאגט פריער עס איז דאס דאס מיינט רע רע מיינט א זאך וואס איך פארשטיי נישט איינער וואס איך פארשטיי אים נישט איז א רשע ביי מיך אבער עס איז דאך מטהר מטהר טמאים אזוי ווי אזוי ווי איך זאג אזוי ווי יענער צדיק וואס ער וואס ער פארשטייט אמת'דיג די רשע, און דען קען ער דאך טרעפן א וועג, קען ער דאך, ס'ער פארשטייט אים, קען ער טרעפן א וועג אדער א פתח וויאזוי אים צו, וויאזוי ער אים צו העלפן אדער וויאזוי אים צו, וויאזוי אים צו פארשטיין, אויב ער פארשטייט איז דאך שוין אליינס געהאלפן, ווייל ער לעבט שוין אין א וועלט וואס וואס עקזיסט, ער עקזיסט שוין אין די וועלט, אין די וועלט פון צדיקים, אין די וועלט פון מענטשן וואס מאכן סענס, און ברגע וואס ער מאכט סענס קען מען דאך שוין א עצה געבן, קען מען אים לייגן אין א פלאץ ווי עס, ווי ער באלאנגט, קען מען, קען מען טון פארשידענע זאכן. און דאס איז די קאנצעפט אוו טומאת מת ווייל דעט איז אלסא דעט דזשאסט מינס וואט ווי דאנט קנאו עניטינג אבאוט און יעדע איינער קען זאגן אז ס'איז דא עולם צוויי עולם האמת און ס'איז כ'ווייס וואס קיינער ווייסט נישט וואס געשעט נאכן טויט דעטס די טרוט און דעם נישט וויסן איז מטמא מענטשן מ'קען זיך כ'האב געטראכט מ'זעהט אין. מ'גייט אמאל ביי א לוויה איז מסתם די מערסטע רעשענעל מענטשן אדער לפחות רעשענעל אטליסט אין די למשל אין די הלכה'דיגע סענס א מענטש טוט אלעס על פי הלכה און פארדרייט נישט קיין קאפ מיט קיין מיסטיסיזם מיט קיין מנהגים מיטאמאל גייט אין די חברה קדישא זיי האבן די חברה קדישא איז מסתם די מערסטע וויאזוי זאגט מען די מערסטע אמונות טפלות די מערסטע סופערסטישעס חבורה וואס איז דא אין אין בארא פארק איז די חברה קדישא, פארוואס? ווייל דו רירסט אן טויט, קיינער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט דעם מענטש, ער איז טויט, און די רגע וואס מען רירט אן דעט, מען רירט אן נאר וואס, איז ס'איז א זאך וואס צוברעכט דיין גאנצע וועלט, דו קענסט, ס'איז נישטא קיין פלאץ אין די וועלט פון די לעבעדיגע מענטשן פאר טויטע מענטשן, און כדי צו מאכן א פלאץ, און כדי צו טרייען אן עצה צו געבן מיט דעם, סאו קומט אן זייער אסאך אמונות טפלות, זייער אסאך סגולות, זייער אסאך משוגעת'ן. ווייל דעטס וואט העפענס ווען יו ווען יו דיעלינג וויט סאמטינג דעט יו טאטעלי דאנט אנדערסטענד דעט יו טאטעלי קענט ענקאמפעס אין יור דעת ווען ס'וואלט געווען א רעשענעל וועג צו דיעלן מיט דעט וואלטן אסאך מענטשן עס געטון באט ס'נישט דא קאז אין אנדער ווערטער ס'איז נישט דא ווייל ווייל דאס איז עקטשועלי די פלאץ ווי ווי ס'סטאפט די שכל און די עקטשועל פלאץ ווי ס'סטאפט די שכל איז אויך די פלאץ ווי ס'הייבט זיך אן אזוי ווי אזוי ווי מ'זאגט מ'דארף שטארבן צו קענען לעבן און וועגן דעם דעם ברענגט פרה צו החודש אזוי ווי א נייע זאך ווייל. אלעס וואס מ'זאגט דא אז אויב אויב רע איז איז די זאך וואס פארשטייט נישט דארף טוב אויך זיין קעגן דעם עס דארף זיין א צדיק וואס ער איז וואס ער טוט א זאך וואס מ'קען נישט ענקאמפעסן דאס הייסט אין די אמת'דיגע מסקנא פון די פון די גאנצע תורה פון די גאנצע מחשבה אז אז רעדיקאל איוויל אז עכטע רע איז איז נישט האט נישט קיין פלאץ אין די עולם המחשבה עס האט נישט קיין פלאץ און מ'קען עס נישט פארשטיין. איז דארף מען פרעגן אקעי סאו וויאזוי וויאזוי איז מען ניצול פון דעם איז וואס וואס טוט מען כ'זאל נישט זיין קיין נאצי און וואס ארענדט זאגט און וואס איך זאג אויף מיין נוסח איז אז די איינציגע זאך צו טון איז טאקע איז טאקע דאס צו סטאפן צו צו סטאפן ערגעץ אדער צו מאכן א סגולה אין אנדערע ווערטער די אלע אלע מחשבות וואס איך גיי זאגן זענען אויך זיי גייען מיך גייען מיך נישט העלפן פאר דעם פאר אלע סברות וואס איך האב אלע סברות וואס זענען ענקאמפעסן זאכן וואס זענען כולל זענען כולל די וועלט איך גיי זאגן א סברה אז עס קומט פון דעם עס קומט פון יענץ עס איז אהער עס איז אהין און אקעי לאמיר און מען גייט פרובירן

מיין מיין מחשבה מיין תורה מיין השקפה איז כולל דאס און נישט כולל יענץ און דאס דאס איז די אסאך פון די פראבלעם און צו טראכטן מיינט מיינט צו סטאפן מיין השקפה מיין השקפה צו סטאפן מיין פילאסעפי טראכטן איז עקטשעלי די פארקערט פון פילאסעפי די פארקערט פון פילאסעפי אין די סענס אוו א תורה איז א פילאסעפי טראכטן מיינט אז איך טראכט און איך טראכט אקעי וואס וויל איך טון מיט דעם מענטש. וויאזוי וויאזוי געבט מען זיך א עצה מיט די זאכן ווייל טראכטן דאס איז איך בין מודה איך בין מודה אז איך פארשטיי עס נישט ווייל ווען איך ווען איך פארשטיי עפעס טראכט איך נישט וועגן דעם איך ווייס שוין ווען איך טראכט איז פשט דארט דארט טוה איך מיט א זאך וואס איז ס'איז אוט אוו מיר ס'איז ס'איז נאך מיר אזוי ווי לעווינאס אפשר קען זיין רופט עס די אדער עס איז נאך דעם וואס נאך דעם און דאס איז א אז ווי א מעשה דאס איז דאס איז אזוי ווי אלע מצוות מעשיות זענען וואס מען זאגט אז זענען נאך דאס עס איז א מעשה עס איז א מעשה ס'הייסט ס'האט א שכול עס איז ווי א בחירה עס איז עכט די פלאץ וואו ס'הייבט זיך אן, ס'איז אזויווי יש מאין, דא דא הייבט זיך אן א א זאך, א זאך, און און דאס איז די איינציגסטע זאך וואס קען, וואס דארף ארויסקומען, נאכדעם וואס אונז קענען פארשטיין אז אז די אלע זאכן וואס זענען נישט פארשטענדליך זענען לאו דווקא שלעכט, ס'קען זיין אז זיי זענען אז זיי זענען פארקערט, אז ס'קען ס'קען מטהר זיין, ס'קען זיין אז ס'איז דא אז ס'איז דא אין די אין די טאטעלי נישט ענקאמפעסט זאכן, די טאטעלי נישט, טאטעלי נישט מסכים, איך וויל טאטעלי נישט פארשטיין, איך וויל דיך קיינמאל נישט פארשטיין. אבער ס'קען זיין אז דארט איז דא עפעס א וועלט, עפעס א וועלט פון עפעס א פרה אדומה, עפעס קרבנות, אזוי ווי דו זאגסט ס'ברענגט אריין צו ויקרא, ס'ברענגט אריין צו צו החודש, ברענגט אריין צו פסח, עפעס א מין וועלט א וואס איז טאקע אנדערש פון די וואס איך פארשטיי, מ'דארף טאקע גיין דארט.

איז מיין תירוץ אז איך האב נישט, און דאס איז טאקע די סיבה פארוואס איך בין נישט קיין נאצי, האופפולי, ווייל די נאציס האבן א תורה, און זייער תורה שטעלט זיך אפ ערגעץ, די אידן פארשטייט ער טאקע נישט, און וועגן דעם וויל ער הרג'ענען אלע אידן, ווייל עס האט נישט קיין שום פלאץ אין זיין וועלט. אבער איך זאג אז איך האב נישט, איך האב נישט קיין תורה, איך האב נישט קיין תורה, און ווייל איך האב נישט קיין תורה דארף איך טראכטן, און פאר איך הרגע דיר דארף איך טראכטן צו ס'מאכט צו ס'איז א גוטע עצה, צו ס'איז א גוטע זאך יעצט, און האופפולי די די טראכטן, די סטאפן, די די די נישט לאזן אלעס לויפן אינסייד מיין תורה, נאר זאגן אז ס'ענדיגט זיך און ס'סטאפט, און דאס האפענטליך דאס קען מיך עפענען סיי צו עפענען צו אנדערע וועלטן, דאס איז וועלטן וואס לויט מיין פריערדיגע זענען זיי רשעים, דאס הייסט ס'איז ממש רשעים, עס איז מ'קען עס זען, זאכן וואס מענטשן פארשטייען נישט. איינער וואס ער זאגט קרבנות איז א שלעכטע זאך, פארוואס איז עס א שלעכטע זאך ווען מען הרג'ט בהמות ווייל ער עסט נישט יעדן טאג פלייש מיט פיש, ניין, אבער עס איז שלעכט ווייל ער פארשטייט עס נישט, ס'איז ממש א גאנצע וועלט וואס איט גאוס, ס'באמפט אריין אין זיין קאפ, ס'איט גאוס אגעינסט היז האול יוניווערס, היז האול פיקטשער אוו די ווארלד, אבער עס מוז נישט זיין אז עס איז שלעכט, קען זיין אז ער פארשטייט, ס'קען זיין נאכדעם וואס ער וועט עס פארשטיין, אין יענע וועלט איז אויך דא טוב ורע, קען זיין ס'איז דא גוטע וועגן פון עס טון און שלעכטע וועגן פון עס טון, און ס'קען זיין ס'איז דא טהור און טמא, ס'קען זיין ס'איז דא די אלע זאכן, אבער. אבער נישט אלעמאל איז דאס וואס דו פארשטייסט טאקע שלעכט, די השקפה איז אויך נאר א תירוץ, אויך נאר א השקפה, און ממילא די תירוץ פון מי יתן טהור מטמא איז איז לא אחד, איז די טראכטן, און די אמרתי אחכמה והיא רחוקה מיינט, איך ווייס נישט די תירוץ אבער איך טראכט וועגן אלע זאכן, פארקערט איך טראכט מער פון דער וואס, נישט אז דער וואס זאגט אז עד ל, נישט דער וואס זאגט אז מ'דארף האבן אמונה, מ'דארף, מ'טאר נישט וויסן אלעס, דער וואס זאגט מ'זאל נישט טראכטן דארף נאך מער טראכטן. דארף יעדע זאך טראכטן ווייל אונז האבן נישט קיין נישט דא קיין זאך וואס קען זאגן ווייל איך האב דאך געמיינט אז דאס איז טמא און דערווייל איז עס טהור אדער איך האב געמיינט אז דערווייל איז גייט עס פארקערט נאר יעדע זאך דארף מען טראכטן און דורך דעם וואס מען טראכט דעמאלטס ווערט א חודש דעמאלטס הייבט מען קען מען טרייען צו זעהן נייע וועלטן נייע זאכן דורך דעם וואס מען טאנצט אדורך די רע כאילו מען קען עס זאגן אויף אזא מין ראדיקל וועג מען דארף מען דארף זיין גרייט צו אז א מענטש וויל דיסקאווערן א נייע וועלט, ער וויל מאכן א חודש, דארף ער זיין גרייט אמת'דיג צו צו זיין דער רשע, צו זיין נישט גערעכט, צו זיין נישט גערעכט מיינט א רשע, צו זיין אין א פלאץ וואס ער פארשטייט נישט, און דורך דעם קען ער מאכן א נייע שכל דורך וואס ער טראכט, דורך וואס ער פארשטייט נישט, און ממילא וואס א רשע וואס א רשע דארף טראכטן, א צדיק דארף נישט טראכטן, ער האט שוין א שולחן ערוך, שטייט שוין אלעס וואס ער דארף טון, א רשע דארף טראכטן, און דורך דעם וואס ער דארף טראכטן דעמאלטס ווערט א חודש, און דעטס דעטס מיי טעארי פאר טודעי, סאו יעדער זאל האבן א גוטע שבת פרה און. פרובירן צו פארשטיין די אלע צדיקים און רשעים און די זאכן וואס מען פארשטייט יא און מען פארשטייט נישט און האפענטליך מען גייט קומען נעקסטע וואך ויקרא החודש פסח גייט מען קענען טרעפן עפעס נייע נייע וועגן נייע וועלטן וואס מען קען וואס מען האט נישט געוויסט וואס זענען געווען שלעכט און מען גייט מען גייט זיי מחזיר בתשובה זיין די אלע רשעים די אלע נישט פארשטענדליכע זאכן און מאכן פארשטיין.